זאגט די גמרא אין מסכת ברכות דף ה' עמוד ב' אונטן, דריי שורות פון אונטן, תניא, אבא בנימין אומר, שניים שנכנסו להתפלל, צוויי מענטשן גייען אריין אין בית מדרש דאווענען, זעט זיך אויס זיי האבן נישט קיין מנין, און זיי דאווענען צוזאמען, וקדם אחד מהם להתפלל, איינער האט געענדיגט שמונה עשרה, האט אויסגעטרעטן, און ער איז גרייט אהיימצוגיין פאר זיין חבר, ולא המתין את חברו ויצא, ער האט נישט געווארט אויף יענעם, ער איז אליינס ארויסגעגאנגען, קומט אויס, זיין חבר בלייבט אליינס אין בית מדרש. און ווי מ'קען זעהן תוספות דף ו' עמוד א' אויבן, ס'רעדט זיך אין א פאל וואס די מענטש וואס בלייבט דארטן קען אריינגיין אין א סכנה אדאנק דעם, מ'רעדט ביינאכט נאך מעריב, אין אזא פאל ווערט דער איינער וואס גייט ארויס ווערט ער געשטראפט טורפין לו תפילתו בפניו, מ'נעמט עס צו זיין תפילה וואס ער האט געדאווענט שנאמר טורף נפשו באפו, מ'נעמט צו נפשו, נפשו איז א לשון פון תפילה, הלמענך תעזוב ארץ ווערט איבערגעלאזט א לשון פון איבערלאזן. ולא עוד אלא שגורם לשכינה שתסתלק מישראל, ער איז גורם אז די אייבישטער זאל אוועק גיין פון אידן, שנאמר ווי עס שטייט דארטן ווייטער אין פסוק ויעתק צור ממקומו, צור וואס איז די אייבישטער, אזוי ווי די גמרא איז ממשיך ואין צור אלא הקדוש ברוך הוא, שנאמר צור ילדך תשי, איז ויעתק צור ממקומו די אייבישטער גייט אוועק פון זיין פלאץ, דאס איז טאמער ער גייט אוועק. ואם המתין לו, און אויב ער ווארט יא פאר זיין חבר, מה שכרו? אמר רבי יוסי ברבי חנינא גיי מיר ארויף צו דף ו' עמוד א', זוכה לברכות הללו, איז ער זוכה צו די פאלגענדע ברכות וואס דער פסוק ברענגט אראפ, לוא הקשבת, אויב וואלסטו געווען געווארט, למצותי, איז מ'רעדט דא פון איינער וואס ווארט, איז רש"י מסביר, וויבאלד די לשון המתנה וואס דאס וואס שטייט אין די פסוק, גייט עס ארויף אויף די ענין ווען א מענטש דארף ווארטן אויף א צווייטן, אין אזא פאל דער זוכה ויהי כנהר שלומך. וצדקתך כגלי הים, ויהי כחול זרעך וצאצאי מעיך, און די פסוק איז ממשיך, ער איז זוכה צו זייער אסאך גוטע זאכן. איז, ווי אונז האבן פריער דערמאנט רעדט מען דא פון מעריב וואס ער לאזט איבער דעם מענטש אין א פאל וואס ער קען אנקומען צו א סכנה. למעשה איז כדאי צו דערמאנען אז עס שטייט איינער פון די תלמידי בעל שם, איך געדענק נישט פון וועם, כ'מיין ר' מעכל זלאטשובער וואס זאגט א אינטערעסאנטע זאך, אז אפילו טאמער ס'איז נישט דא קיין מנין און א מענטש דאווענט אן קיין מנין, איז אבער כדאי אז מ'זאל נישט דאווענען אליינס, ס'זאל דאווענען כאטשיג צוויי אידן צוזאמען. קען זיין אז ס'איז אויך מרומז דא אין די גמרא. זאגט די גמרא ווייטער, תניא אבא בנימין אומר, אלמלי ניתנה רשות לעין, ווען א מענטש וואלט ווען געקענט זען זאכן וואס מ'זעט נישט, אין כל בריה יכולה לעמוד מפני המזיקין וואלט א מענטש נישט געקענט אויסהאלטן די מזיקין וואס נעמט אים ארום. אמר אביי, אינהו נפישי מינן עס איז דא מער מזיקין ווי מענטשן, וקיימי עלן, זיי נעמען ארום די מענטש כי כסלא לאוגיא. אזוי ווי די ריי וואס מען גראבט ארום די וויינגארטן, דאס הייסט זיי זיי נעמען אים ארום פון אלע זייטן און זיי ווילן אים פארצוקן. אמר רב הונא, כל חד וחד מינן, יעדע מענטש, פון אונז, אלפא משמאליה ורבבתא מימיניה, ער האט טויזענט פון די לינקע זייט און צענדליגע טויזענטער פון די רעכטע זייט, נאר מ'זעט עס נישט. זאגט די גמרא ווייטער אמר רבא האי דוחקא דהוה בכלה, די צושטופטקייט וואס ס'שפירט זיך אסאך מאל ווען אידן זיצן צוזאמען ביי א דרשה, כלה מיינט א דרשה, מ'זאגט ביי יקום פורקן רישי כלה, דאס איז געווען די מענטשן וואס זענען געווען ממונה, די צייטן פון די גאונים צו האלטן די דרשות פארן ציבור, געווענליך איז געווען, מען האט עס אנגערופן ספעציעל די דרשות וואס איז געווען פאר די ימים טובים, אויך געווען יעדע שבת א דרשה, איז די צושטופקייט וואס ס'שפירט זיך בשעת מען הערט א דרשה, אפילו טאמער באמת איז נישט אזויפיל מענטשן אויף איין פלאץ, איז מינייהו הוה קומט עס פון די מזיקין וואס נעמען ארום דעם מענטש און זיי ברענגען צו די הרגשה וואס די מענטשן שפירן. זאגט ער ווייטער, הני ברכי דשלהי דאס וואס די קניען טוען אסאך מאל וויי, מינייהו ס'איז ווייטער אויך פון זיי, הני מאני דרבנן דבלו, די בגדים פון די פון די חכמים וואס לערנען, תלמידי חכמים וואס זיצן און לערנען דבלו, הגם זיי ארבעטן נישט, און באמת וואלט עס ווען זיך געדארפט האלטן לענגער ווי איינער וואס ארבעט, דבלו מחופיא דידהו קומט אויך וועגן דעם וואס זיי קראצן עס און זיי נעמען ארום, זיי רייבן עס, הני כרעי דמנקפן. די קניען וואס ס'קלאפט איינס אריין אין די אנדערע איז מינייהו ס'איז ווייטער קומט דורך זיי. זאגט ער א אינטערעסאנטע זאך, זאגט אבא בנימין א אינטערעסאנטע זאך, האי מאן דבעי למידע להו איינער וואס וויל עס יא זעהן, נישט זעהן, ער וויל ער וויל פארשטיין, דאס הייסט ער וויל זעהן אז זיי זענען דא, נישט זעהן בפועל די מזיקין, אבער זעהן א סימן פון זיי. וואס קען ער טון? לייתי קיטמא נהילא, זאל ער נעמען אש ונהדר אפורייה און זאל עס לייגן לעבן זיין בעט ובצפרא אין די פרי חזי כי כרעי דתרנגולא און ער גייט זען אזעלכע טריט סימנים פון טריט אזוי ווי א טשיקן וואס דאס קומט פון זיי וואס זיי זענען דארטן געווען דאס איז טאמער איינער וויל זען אז זיי זענען דא אבער האי מאן דבעי למחזינהו איינער וואס וויל זיי ממש בפועל זען.

צודעק וואס די שטעקן האט, פארוואס דילמא גנבי מיניה ווייל זיי קענען שעדיגן די מענטש, און ולחתום פומיה און ער זאל עס גוט חתמ'נען, כי היכי דלא ליתזק ער זאל קענען נישט מזיק זיין. דערציילט די גמרא רב ביבי בר אביי עבד הכי האט ער עס אזוי געטון חזא און ער האט טאקע געזען, אבער ואיתזק און ער איז געווארן געשעדיגט דורך זיי, בעו רבנן רחמי עליה ואיתסי און איז געווארן אויסגעהיילט. ברענגט די גמרא אראפ נאך א מימרא פון די זעלבע אמורא, תניא זאגט די גמרא, אונז האבן געלערנט אין א ברייתא אבא בנימין אומר, אין תפילה של אדם נשמעת אלא בבית הכנסת, די תפילה פון א מענטש ווערט נישט אויסגעהערט נאר טאמער עס איז אין בית הכנסת, שנאמר לשמוע אל הרינה ואל התפלה, זיי גייען צוזאמען, במקום רינה א פלאץ ווי מען זינגט פארן אייבערשטן אין בית הכנסת, שם תהא תפילה, אמר רבין בר רב אדא אמר ר' יצחק, מנין שהקדוש ברוך הוא מצוי בבית הכנסת, פון ווי ווייס איך אז די אייבערשטער איז מצוי בבית הכנסת, שנאמר אלוקים ניצב, בעדת קל, בעדת קל איז די פלאץ, עדת זאגט רש"י איז א לשון פון מועד ווי מען קומט זיך צוזאם, ומנין לעשרה שמתפללים ששכינה עמהם, פון ווי ווייס איך אז עדת איז א לשון פון צען מענטשן, שנאמר אלוקים ניצב בעדת קל, איז דא איז עדה מיינט כפשוטו. עדת מיינט צען מענטשן. זאגט די גמרא ווייטער, ומנין לשלושה שיושבין בדין ששכינה עמהם, אז אפילו טאמער עס איז נאר דריי מענטשן, זיי זיצן אבער ביי א דין תורה, פון ווי ווייס איך אז די שכינה איז מיט זיי, שנאמר בקרב אלקים ישפוט, די גמרא גייט שוין באלד פרעגן, אז ס'איז דא ביי דריי איז דאך זיכער דא ביי צען. זאגט די ברייתא ווייטער, ומנין לשניים שיושבין ועוסקין בתורה ששכינה עמהם, שנאמר, אז נדברו יראי ה' איש אל רעהו ויקשב ה', שטייט ווייטער, מען גייט אריינגיין אין ספר הזכרונות, און שטייט ווייטער לחושבי שמו. מאי לחושבי שמו, אמר רב אשי, א באקאנטע מימרא, אפילו חשב אדם לעשות מצוה ונאנס, אפילו טאמער א מענטש טראכט נאר צו טון די מצוה אבער בפועל קומט ער עס נישט אן צו טון, ולא עשאה, איז מעלה עליו הכתוב כאילו עשאה, אזוי ווי ער האט עס געטון. ומנין שאפילו אחד שיושב ועוסק בתורה ששכינה עמו אז די שכינה איז מיט אים, שנאמר בכל מקום אשר אזכיר את שמי, איבעראל וואו עס ווערט דערמאנט אייבערשטער'ס נאמען אבוא אליך וברכתיך. פרעגט די גמרא, האט מען געזען יעצט מ'פאנגט אן מיט צען, דריי, צוויי, איינס, אפילו ביי איינס איז דא די שכינה, פרעגט די גמרא וכי מאחר דאפילו חד, אפילו ביי איינעם זאגסטו איז שכינה עמו, תרי מיבעיא, ענטפערט די גמרא, ביי צוויי מענטשן איז דא א שטערקערע נקודה, מכתבן מילייהו בספר הזכרונות, און וואס איז בעסער צוויי פון איינס, די מהרש"א איז מסביר, ווייל ווען א מענטש לערנט אליינס, קען ער זיך אסאך מאל פאפן. א מענטש איז דאך נאר א מענטש. איז געווענליך אז צוויי מענטשן לערנען צוזאמען, רייבט מען זיך אויס איינער דעם אנדערן, און ס'קומט ארויס די קלארע פשט, די קלארע הלכה. חד לא מכתבן מיליה בספר הזכרונות. פרעגט די גמרא ווייטער, וכי מאחר דאפילו תרי, אפילו ביי צוויי מענטשן זאגסטו שכינה עמהם, אויב אזוי, תלתא מיבעיא, וואס איז די חידוש ביי דריי? ענטפערט די גמרא, מען רעדט דאך דא פון דריי מענטשן וואס מאכן א דין תורה, דאס הייסט זיי לערנען נישט צוזאמען, זיי פסק'ענען א הלכה, מהו דתימא דינא, שלמא בעלמא הוא סך הכל זיי מאכן שלום צווישן צוויי מענטשן, ולא אתיא שכינה, קא משמע לן, דדינא נמי, היינו תורה, די פסק הלכה פון די דין תורה איז אויך תורה. וכי מאחר דאפילו תלתא עשרה מיבעיא? ענטפערט די גמרא עשרה האט א שטערקערע נקודה, קדמה שכינה ואתיא. ביי צען מענטשן, די באשעפער ווארט שוין אויף זיי, אונז גייען באלד זען און מ'וועט ווייסן אביסל מער פון דעם. וויבאלד ס'גייט באלד קומען אזא שטארקע כח פון צען אידן וואס קומען זיך צוזאם, און אזא ממילא די שכינה ווארט שוין פאר דעם, ביי תלתא איז עד דיתבי, סאו וועגן דעם כאפט די ברייתא אן קודם די חילוק פון דריי און פון צען, ווייל צען האט א געוויסע שטארקייט וואס דריי האט נישט. אמר ר' אבין בר רב אדא אמר ר' יצחק, זאגט די גמרא ווייטער האט ר' אבין אבין נאכגעזאגט בר רב אדא אמר ר' יצחק, מנין שהקדוש ברוך הוא מניח תפילין, די אייבערשטער לייגט אויך תפילין, נישט נאר די אידן אונז לייגן מיר תפילין, די אייבערשטער אויך איז שנאמר נשבע השם בימינו ובזרוע עוזו עוזו איז א שטארקקייט איז ער מסביר בימינו זו תורה שנאמר מימינו אש דת למו ובזרוע עוזו עוזו מיינט תפילין שנאמר השם עוז לעמו יתן סאו עס שטייט אין פסוק. ובזרוע עוזו מיינט עס די תפילין, ומנין שהתפילין עוז הם לישראל דכתיב וראו כל עמי הארץ כי שם השם נקרא עליך ויראו ממך. דאס הייסט אז מען האט א פחד, וויאזוי קומט א פחד? דורך שטארקקייט, און וויאזוי זעה איך אז די פחד קומט פון תפילין? ותניא רבי אליעזר. אמר ליה רב נחמן בר יצחק לרב חייא בר אבין. דו זאגסט מיך יעצט אז די אייבערשטער לייגט אויך תפילין, הני תפילין דמרי עלמא, די תפילין פונעם אייבערשטען, מה כתיב בהו וואס שטייט אין זיי, גאנץ רעכט די תפילין וואס אונז לייג מיר האבן אונז פרשיות וואס די באשעפער זאגט פאר אונז אז מען זאל האלטן לאות על ידך זאל זיין אויפן קאפ, סאו שטייט וואס אונז דארף מיר טון, אבער די תפילין וואס די אייבערשטער האט וואס שטייט אין דעם, אמר ליה, דארטן שטייט אזעלכע פסוקים וואס ברענגען ארויס די שבח פון די אידן, א פסוק ווי ומי כעמך ישראל גוי אחד בארץ. פרעגט די גמרא, ומי משתבח קודשא בריך הוא בשבחייהו דישראל, דער באשעפער טוט זיך אויף מיט דעם וואס ער האט די אידן פאר זיין פאלק, אין, יא, אונז האבן מיר א פסוק, דכתיב את השם האמרת היום, האמרת מיינט, דו האסט מחשיב געווען, די אידן האבן מחשיב געווען דעם אייבערשטן, והשם האמירך היום, דער באשעפער האט דיך מחשיב געווען. אמר להם הקדוש ברוך הוא לישראל, אתם עשיתוני חטיבה אחת בעולם, ענק האבן מיך געמאכט פאר א חשובע זאך אויף דער וועלט, א זאך וואס מען דערקענט און ס'איז פראמינענט, ואני אעשה אתכם חטיבה אחת בעולם, און איך וועל עס טון די זעלבע זאך צו ענק, און איך וועל מיך משתבח זיין מיט ענק. אתם עשיתוני חטיבה אחת בעולם שנאמר שמע ישראל ה' אלקינו ה' אחד, אונז לויבן מיר אויס דעם אייבערשטן אז ער איז איינס. ואני אעשה אתכם חטיבה אחת בעולם, שנאמר, דער באשעפער לויבט זיך אויס ומי כעמך ישראל גוי אחד בארץ, אמר ליה רב אחא בריה דרבא, לרב אשי תינח בחד ביתא אין איין בית'ל איז דאך דא פיר בתים אין די תפילין בשאר בתי מאי וועלכע אנדערע פסוקים איז דא וואס מ'קען נוצן פאר דעם אמר ליה שטייט אין פסוק כי מי גוי גדול ומי גוי גדול אשריך ישראל או הנסה אלקים ולתתך עליון דאס זענען אלע פסוקים וואס ברענגען ארויס די שבח פון די אידן פרעגט די גמרא אי הכי נפישי להו טובא האלט מען ביי פיר פלאס איינס איז שוין פינף אלא זאגט די גמרא כי מי גוי גדול ומי גוי גדול איז דדמיין להדדי בחד ביתא און אשריך ישראל מי כעמך ישראל איז אויך בחד ביתא, בלייבט איבער נאך צוויי, או הנסה אלוקים בחד ביתא, ולתתך עליון איז בחד ביתא. גייען מיר אריבער צו דף ו' עמוד ב', וכולהו כתיבי באדרעיה די אלע זאכן איז אויך דא אין די תפילין של יד, הגם תפילין של יד איז נאר איין בית, לייגט אבער אלע פיר צוזאמען. ס'איז אזוי ווי אונז האבן מיר אויך, די פיר פרשיות, אבער די של ראש איז אין עקסטערע בתים, און של יד ליגט אלעס צוזאמען. זאגט די גמרא ווייטער אמר רבין בר רב אדא אמר רבי יצחק כל הרגיל לבא לבית הכנסת יעדער איינער וואס איז צוגעוואוינט ער קומט געווענליך אריין אין בית מדרש ולא בא יום אחד און איין טאג האט ער פארפאסט הקדוש ברוך הוא משאיל בו וואס איז א געוואלדיגע זאך אז פון איין זייט עס איז א שבח אז דער באשעפער פרעגט זיך נאך אזוי ווי אויף אים שנאמר מי בכם ירא השם שומע בקול עבדו אשר הלך חשכים ואין נוגה לו. סאיז פון איין זייט איז עס טאקע א געוואלדיגע זכות, אבער פון די אנדערע זייט איז עס אחריות, איז אם לדבר מצוה הלך, אויב ער איז געגאנגען צו א דבר מצוה נוגה לו איז דעם האט זיך באשיצט אין אים, ואם לדבר רשות הלך אויב ער איז געגאנגען צו א דבר רשות און וועגן דעם איז ער נישט געקומען אין בית מדרש אין נוגה לו, באשעפער באשיצט אים נישט, יבטח בשם השם וואס הייסט? מאי טעמא פארוואס נישט? משום דהוה ליה לבטוח בשם השם ולא בטח, ווייל די ערשטע זאך קומט מען דארף אריינגיין אין בית מדרש און נישט זיין ביזי מיט אנדערע זאכן אפילו ס'זעט אויס ווי ס'איז וויכטיג. זאגט די גמרא ווייטער אמר רבי יוחנן בשעה שהקדוש ברוך הוא בא בבית הכנסת ווען דער באשעפער קומט אין בית המדרש ולא מצא בו עשרה ווען סדארף ווען זיין צען מיד הוא כועס כביכול די אייבערשטער האט א כעס שנאמר מדוע באתי ואין איש קראתי ואין עונה סאיז א מוראדיגע כח וואס צען אידן צוזאמען האבן וואס אונז קען מען עס אפילו נישט פארשטיין איז די כח דארף מען צאמנעמען די צען אידן איז אז סאיז דא א קביעות פון צען מענטשן וואס קומען און איין טאג איז עס נישט דא ברענגט עס א כעס ביים אייבערשטן. זאגט די גמרא אמר רב חלבו אמר רב הונא כל הקובע מקום לתפלתו יעדער איינער וואס איז זיך קובע א באשטימטע פלאץ צו זיין תפילה, אלוקי אברהם בעזרו, די די באשעפער וואס האט געהאלפן אברהם העלפט אים, פארוואס כאפט מען אן אברהם לכאורה ווייל ער איז געווען דער ערשטער, ער איז נישט געווען דער איינציגסטער אבער ער איז געווען דער ערשטער, וכשמת, אומרים לו זאגט מען אויף אים אי עניו. אי חסיד, אז ער איז געווען א עניו ער איז געווען א חסיד מתלמידיו של אברהם אבינו. פרעגט די גמרא ואברהם אבינו מנלן דקבע מקום ווי זעהסטו ביי אברהם אז ער האט קובע מקום געווען צו זיין תפילה? דכתיב, פ שטייט ביי די אנפ ביי די פרשה פון עקידה וישכם אברהם בבוקר אל המקום אשר עמד שם ואין עמידה אלא תפילה שנאמר ויעמד פנחס ויפלל איז אל המקום אשר עמד שם איים סארי איך מיין עס שטייט אין פרשת וירא וואו ער איז געשטאנען דארטן דאס הייסט ער האט געהאלטן אינמיטן דאווענען. זאגט די גמרא ווייטער אמר רב חלבו אמר רב הונא היוצא מבית הכנסת איינער וואס גייט ארויס פון בית הכנסת ער האט געענדיגט דאווענען אל יפסיע פסיעה גסה זאל ער זען נישט ארויסצולויפן און לויפן ווייטער ווייל ער איז מזלזל ער האט זיך ארויסגעיאגט פון בית מדרש און ער האט קוים געקענט ווארטן צו ענדיגן דאווענען אמר אביי לא אמרן אלא למיפק נאר ארויסצוגיין אבל למעיל אבער אריינצוגיין אין בית מדרש מצוה למרהט איז א מצוה צו לויפן אריין שנאמר נרדפה לדעת את ה' מען דארף לויפן לדעת את ה'. אמר רבי זירא מריש פון אנהייב כי הוה חזינא לרבנן דקא רהטי לפרקא בשבת איך האב געזען ווי די יונגעלייט די חכמים תלמידי חכמים לויפן אריין אין בית מדרש שבת אמינא האב איך געטראכט קא מחללין רבנן שבתא זיי זענען מחלל שבת פארוואס ווייל די גמרא זאגט אין מסכת שבת דף קי"ג אז מען טאר נישט פוסע זיין פסיעה גסה בשבת אבער כיוון דשמענא להא דרבי תנחום אמר רבי יהושע בן לוי וואס ער האט געזאגט אז לעולם ירוץ אדם לדבר הלכה מען זאל לויפן צו הערן א דבר הלכה אפילו בשבת שנאמר אחרי השם ילכו כאריה ישאג איז דא א ענין צו לויפן צו דבר השם? קומט אויס עס איז דא אזא ענין איז עס שטערקער ווי די איסור פון פסיעה גסה, אנא נמי רהיטנא איז איך לויף אויכעט שבת אריין אין בית מדרש אריין אמר רבי זירא אגרא דפירקא ריהטא, די עיקר שכר, א מורא'דיגע זאך, די עיקר שכר וואס אסאך מאל א מענטש באקומט פון גיין צו א שיעור איז די לויפן צום שיעור, און פארשטייט זיך עס איז לאו דווקא לויפן צום שיעור עס איז יעדע שוועריקייט וואס עס קומט אן, וואס די מענטש האט צו קענען לערנען, אסאך מאל די עצם לערנען האלט זיך נישט צו לאנג ביי די מענטש, אבער די השתדלות וואס ער טוט, און דאס וואס ער פלאגט זיך, און דאס ער געבט אוועק צייט, דאס אליינס ברענגט שכר פאר די מענטש, אמר אביי אגרא דכלה דוחקא, די שכר אסאך מאל וואס מען האט ווען מען זיצט ביי די כלה, וואס מען האט פריער דערמאנט אנפאנג פון די היינטיגע שיעור, אז ס'איז געווען די גרויסע שיעורים וואס איז געווען די גאנצע ציבור צוזאמען פאר יעדע שבת יום טוב, דוחקא, דאס וואס מען שטופט זיך עס קומט אן שווער, דאס איז די שכר, אמר רבא אגרא דשמעתא, די שכר וואס מען באקומט ווען ער פלאגט זיך צו פארשטיין א שווערע סוגיא, סברא, דאס איז ווען ער ער מוטשעט זיך צו פארשטיין די סברה, אמר רב פפא אגרא דבי טמיא, מען גייט מנחם אבל זיין, די שכר איז שתיקותא, די עצם גיין ברענגט שכר פאר די מענטש, אמר מר זוטרא אגרא דתעניתא, די שכר פון תענית, צדקה, איז די צדקה וואס מען געבט פאר די ארעמעלייט וואס פאסטן, אמר רב ששת אגרא דהספידא, דלויי. איז רש"י מסביר אן אינטערעסאנטע זאך, די שכר פון מספיד זיין אסאך מאל קומט פון ארויסברענגען א קול פון עגמת נפש, א קול פון טרויער, אסאך מאל מען קען הערן א מענטש איז מספיד און עס קומט אים נישט עכט צו וויינען אבער ער זאגט עס מיט אזא אופן ווי איינער וואס וויינט, אפילו עס איז נישט די עכטע וויינען, איז מען זעט דא אין די גמרא אז ס'דא אזא ענין מעורר צו זיין אנדערע מענטשן צו וויינען און זאגן אזא קול וואס איז ענליך צו א געוויין, אמר רב אשי אגרא דבי הלולי. מילי די שכר פון גיין אין צו א חתונה איז משבח צו זיין און משמח זיין די חתן מיט ווערטער. אמר רב הונא כל המתפלל אחורי בית הכנסת יעדער איינער וואס דאווענט אונטער די בית מדרש אנדערע זייט פון די בית מדרש און אויסגעדרייט מען גייט שוין זעהן נישט צו די זייט פון בית מדרש נקרא רשע שנאמר סביב רשעים יתהלכון אויסגעדרייטערהייט איז די רשעים גייען אזוי אמר אביי לא אמרן אלא דלא מהדר אפיה לבי כנישתא נאר טאמער ער דרייט נישט אויס זיין פנים צו די בית מדרש אבל מהדר אפיה לבי כנישתא לית לן בה, איז עס נישט קיין פראבלעם. דערציילט די גמרא ההוא גברא דקא מצלי אחורי בי כנישתא ולא מהדר אפיה ער האט געדאווענט אין בעק פון די בית מדרש נישט צו די זייט פון די בית מדרש חלף אליהו איז אליהו הנביא דורכגעגאנגען אידמי ליה כטייעא ער האט אים אויסגעזעהן אזוי ווי א טייעא דאס הייסט אליהו הנביא האט אויסגעזעהן ווי א אראבער אמר ליה געזאגט פאר דעם מענטש כדו בר קיימת די האסט געמאכט כאילו עס איז דא צוויי באשעפערס ווייל די דאווענסט א אנדערע ריכטונג פון די בית מדרש קמי מרך אזוי האסטו געטוהן צום דיין צו דיין גאט. ממילא שלף ספסירא האט ער ארויסגענומען א שווערד וקטליה און האט אים געהארגעט. אמר ליה ההוא מרבנן לרב ביבי בר אביי ואמרי לה רב ביבי בר אביי לרב נחמן, מאי כרום זלות לבני אדם? וואס שטייט אין פסוק כרום זלות לבני אדם? דאס איז די המשך הפסוק וואס אונז האבן פריער געזען פון סביב רשעים יתהלכון, שטייט כרום זלות לבני אדם. וואס איז די זלות, א לשון פון זלזול? איי אמר ליה אלו דברים שעומדים ברומו של עולם כרום, דאס איז רומו של עולם, ובני אדם מזלזלין בהן, מענטשן זענען מזלזל אין תפילה, ס'קומט אוודאי ווייל מען טוט עס יעדן טאג אפאר מאל, פארלירט עס ביי דעם מענטש אסאך מאל די חשיבות, און מען דארף זיך מעורר זיין יעדע מאל עקסטער צוצוגיין צום דאווענען מיט כובד ראש. זאגט די גמרא רבי יוחנן ורבי אלעזר דאמרי תרוייהו, כיוון שנצטרך אדם לבריות, טאמער א מענטש האלט ביי אזא מצב און מוז צוקומען צו אנדערע מענטשן, צורייסט אים עס אינגאנצן, פניו משתנות ככרום, ווערט זיין פנים געטוישט אזוי ווי א כרום, שנאמר, כרום זלות לבני אדם, וואס מיינט כרום? כי אתא רב דימי אמר, עוף אחד יש בכרכי הים, ס'איז דא א געוויסע עוף אין די פארשטופטע טיפענישן פון די וואסער, וכרום שמו, וכיון שחמה זורחת מתהפך לכמה גוונין, קומט אויס אפילו ער איז איין עוף, ווערט ער געטוישט אפאר קאלערס, די זעלבע זאך די מענטש אויך, ער ווערט אינגאנצן טוישט אלע מיני וועגן. רב אמי ורב אסי דאמרי תרוייהו כאילו נידון בשני דינים אש און מים צוויי הפכים אין די זעלבע מענטש וואס דאס איז מוראדיגע יסורים שנאמר הרכבת אנוש לראשנו באנו באש ובמים איז טאמער די האסט א אנוש לראשנו דאס הייסט א מענטש אויף דיין קאפ וואס ער מאנט דיך איז באנו באש ובמים. זאגט די גמרא ואמר רבי חלבו אמר רב הונא לעולם יהא אדם זהיר בתפילת מנחה, א מענטש זאל זיין ספעציעל נזהר אין תפילת מנחה, שהרי אליהו לא נענה אלא בתפילת מנחה, און די ארי הקדוש איז מסביר ווייל די ערשטע תפילה אויף דער וועלט איז געווען מנחה נאכדעם וואס אדם הראשון איז באשאפן געווארן אינמיטן טאג, שנאמר ווי זעט מען אז אליהו הנביא איז געהאלפן געווארן מנחה, שנאמר ויהי בעלות המנחה ויגש אליהו הנביא ויאמר ענני השם ענני, וואס איז די דאפלטע לשון, איינס ענני שתרד אש מן השמים אויסווייזן אזוי ווי ער האט געבעטן, די צווייטע וענני שלא יאמרו מעשה כשפים, זאלן נישט זאגן אז ס'קומט פון אנדערע כוחות. רבי יוחנן אמר אף בתפילת ערבית ווערט מען געהאלפן שנאמר תכון תפלתי קטורת לפניך, משאת כפי, מנחת ערב ביינאכט אויך, רב נחמן בר יצחק אמר אף בתפילת שחרית שנאמר השם בוקר תשמע קולי בוקר אערך לך ואצפה איז תשמע קולי בוקר בייטאג אויך. ואמר רבי חלבו אמר רב הונא כל הנהנה מסעודת חתן ואינו משמחו יעדער איינער וואס האט הנאה פון א סעודת חתן און איז נישט משמח דעם חתן עובר בחמשה קולות ווייל די חתן האט אין זיך באקומען, חמשה קולות שנאמר קול ששון קול שמחה קול חתן וקול כלה קול אומרים הודו את השם צבקות, ממילא אז דו ביסט אים נישט משמח ביסטו נישט מקיים די ענין פון די חתן, ואם משמחו איז יא משמח מה שכרו אמר רבי יהושע בן לוי זוכה לתורה שניתנה בחמשה קולות שנאמר פינף מאל די לשון פון קול ביי די מתן תורה, ויהי ביום השלישי בהיות הבוקר ויהי קולות וברקים. וענן כבד על ההר וקול שופר וגומר, ויהי קול שופר אלוקים יעננו בקול פינף מאל די לשון קול, פרעגט די גמרא איני שטייט נאכאמאל והכתיב וכל העם רואים את הקולות, א זעקסטע מאל אויכעט, ענפערט די גמרא אותם קולות דקודם מתן תורה הוו רבי אבהו אמר, רבי אבהו זאגט אז איינער וואס איז משמח די חתן איז כאילו הקריב תודה שנאמר שטייט ווייטער דארט אין פסוק ביי די המשך פון קול ששון וקול שמחה שטייט ווייטער מביאים תודה בית השם, רבי נחמן בר יצחק אמר כאילו בנה אחת מחורבות ירושלים א באקאנטע גמרא. איינער וואס איז משמח א חתן איז כאילו בנה אחת מחורבות ירושלים שנאמר כי אשיב את שבות הארץ כבראשונה אמר ה' שטייט ווייטער דארט אין די פסוק און ווי באקאנט אז יעדע זיווג איז מזווג איז מקרב די גאולה שלימה. זאגט די גמרא אמר רבי חלבו אמר רב הונא כל אדם שיש בו יראת שמים יעדער איינער וואס האט יראת שמים דבריו נשמעים ווערן זיינע רייד אויסגעהערט שנאמר סוף דבר הכל נשמע את האלקים ירא זעהט מען אז יראת שמים מאכט הכל נשמע אסאך מאל מען זעהט א מענטש האט א כח ער רעדט און ער איז מעורר אנדערע מענטשן, און זיינע ווערטער זענען עושה רושם, דאס קומט מכח די יראת שמים וואס ער האט. מאי כי זה כל האדם וואס די פסוק איז ממשיך, אמר רבי אלעזר אמר הקדוש ברוך הוא, כי זה כל האדם דאס איז די גאנצע בריאה, כל העולם כולו לא נברא אלא בשביל זה, ווייל אלעס איז צוצוקומען צו יראת שמים. רבי אבא בר כהנא אמר, שקול זה כנגד כל העולם כולו. כי זה כל האדם מיינט אז ער איז איבער ער וועגט איבער די גאנצע וועלט, רבי שמעון בן עזאי אומר ואמרי לה רבי שמעון בן זומא אומר כל העולם כולו לא נברא אלא לצוות לזה אים צו העלפן, ווי אונז ווייסט מען אסאך מאל זייער אסאך זאכן וואס די וועלט איז באשאפן געווארן צו העלפן די איד, צו העלפן כלל ישראל. ואמר רבי חלבו אמר רב הונא כל שיודע בחבירו שרגיל ליתן לו שלום ער ווייסט אז יעדע מאל ער טרעפט יענעם און קומט אים אנקעגן געט גריסט ער אים יקדים לו שלום זאל ער אים אויך פארזאגן שלום שנאמר בקש שלום ורדפהו זאלסט עס נאכגיין זאלסט עס נאכלויפן ואם נתן לו ולא החזיר, נקרא גזלן שנאמר ואתם בערתם הכרם גזלת העני בבתיכם איז רש"י מסביר ער כאפט אן עני אפילו ביי א עושר איז אויך דא גזילה, נאר וואדען א עני האט נישט קיין געלט וואס מען קען צוגזלן פון אים האט ער נאר די גריסן די ווערטער וואס מען קען צוגנב'נען פון אים. לאמיר אנפאנגען דף ז עמוד א', זאגט די גמרא, אמר רבי יוחנן משום רבי יוסי מנין שהקדוש ברוך הוא מתפלל די אייבישטער דאווענט אויך שנאמר והביאותים אל הר קדשי ושמחתים בבית תפלתי, באשעפער זאגט אויף די אייגענע תפילה תפלתם לא נאמר אלא תפלתי, מכאן שהקדוש ברוך הוא מתפלל מאי מצלי וואס דאווענט די אייבישטער? אמר רב זוטרא בר טובי' אמר רב, אז די אייבישטער דאווענט יהי רצון מלפני אויף זיך שיכבשו רחמי את כעסי אז די רחמים פון זיך דער אייבישטער זאל איבערוועגן און זאל כובש זיין אייננעמען די כעס, ויגולו רחמי על מדותיי זאל איבערוועגן די מידות, ואתנהג עם בניי במידת רחמים ואכנס להם לפנים משורת הדין, כ'זאל מיך אויפפירן מיט זיי מיט לפנים משורת הדין, ווייל דער אייבערשטער אליינס וויל אויך נישט טון שלעכטס און ער וויל טון נאר גוטס.